טייערע ברידער, ס'איז היינט ערב שבת עקב, ס'גייט שבת מברכים אלול, אונז קומען מיר, פון וואו אונז קומען מיר? מ'האט גערעדט לעצטע וואך ווי די ציור, די מעשה וואס הייסט די אידישע קאלענדער, איז א מעשה פון אלע וועלטן, ס'איז א מעשה פון א איד, מעשה פון א מענטש. און אונז קומען מיר פון תשעה באב פון שבת נחמו פרשת דברים ואתחנן ס'גייט עקב די פלעיליסט די ניגון וואס שפילט אין אונזער קאפ אין אונזער הארץ האט זיך אביסל אריבער געטוישט פון איכה ישבה בדד וואס איז די געגועים די צער די טרערן וואס ס'וויינט די נשמה אויף ווי ס'איז אויף די וועלט צו אביסל א אנדערע ניגון ס'דא א טרענזישן ווי מ'רופט עס. כ'דענק איך ווייס ווי די מוזיקאנטן רופן עס ס'איז דא א פאטענט ווי אזוי מ'איז מעביר א ניגון א ביעט יא פון איין תנועה פון איין וועג צו א צווייטע וועג און די טרענזישן ליגט א געוואלדיגע חכמה, ס'נישט די ערשטע ניגון, ס'נישט די צווייטע ניגון, ס'איז אזוי ווי די וועג ווי אזוי די ערשטע ניגון ווערט, ס'ווערט טרענספארמד, ס'ווערט, ס'ווערט געבוירן, ס'ווערט אין צו די צווייטע ניגון, א גרויסע חילוק פון א כשרון פון איינער וואס קען גוט, א גוטע מוזיקאנט וואס קען גוט שפילן נישט נאר איין ניגון נאר אזוי ווי א סעט ניגונים, א גאנצע סדר, איז איינער וואס ער קען, ער קען גוט אריבערפירן די מענטש, די צוהערער די ניגון קען עס גוט אריבערפירן אין די טראנזישן, קען דיך מאכן פילן כאילו די ניגון איז געווארן יענע ניגון, נישט אז מ'האט געסטאפט, ווייסטו וואס לאמיר טרייען עפעס אנדערש, נאר ס'איז געווארן דאס. און אזוי זענען אונזער אלע טעג און נעכט. לעצטע וואך האבן אונז געלערנט משה רבינו'ס תפילה, ער זאגט אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, לאמיך אריבערגיין און זען די ארץ הטובה. און משה רבינו'ס תפילה האט נישט אויסגעפירט, אבער די אריבערגיין, די ניגון פון אריבערגיין, מעביר, משה רבינו, שפעטער וואס זאגט די אייבערשטער פאר אים, עלה אל הר העברים הזה, גיי אין די אריבערגייונגס בארג, אין די בארג פון אריבערגייעכץ, דאס איז די פלאץ וואס דארט האט מען משה געווען באגראבן אדער דארט האט משה די לעצטע מאל געזען ארץ ישראל אין די אריבערגאנג ס'איז די הר העברים ס'דא אזא בארג ס'דא אזא מקום נפשי ס'דא אזא פלאץ אזא זאך וואס הייסט הר העברים אין דעם הר העברים איז משה רבינו נסתלק געווארן און די הר העברים בעצם קען מען זאגן איז די גאנצע זאך וואס אונז רופן תשובה, די גאנצע זאך וואס אונז רופן משנה תורה, וואס משנה תורה איז די טייטש אז משה רבינו, די מעמד פון משה רבינו שטיין אויפן בארג און קוקן אויפן אויפן ארץ המובטחת, קוקן אויפן ארץ ישראל ווי די אידן דארפן גיין, איז די ציור, דאס איז די ציור ווי משה רבינו שטייט אין דעם פלאץ, שטייט שוין סוף ספר במדבר, סוף ספר דברים, אנהייב ספר דברים רעדט ער וועגן דעם. און די ציור איז אין צייט משה רבינו שטייט בדורו און ער זאגט הנה אנכי הולך למות איך גיי אוועק גיין פון די וועלט איך גיי עס איבער געבן פאר יהושע איך גיי עס איבער געבן פאר ענק און ער קוקט כאילו אזוי ווי די חזל טייטשן פרשת זאת הברכה ויראהו השם עד הים האחרון טייטשט די מדרש עד היום האחרון ס'הייסט די זעלבע ציור וואס איז דא אין אין מקום כאילו ער קוקט פון דארט פון די ערבות מואב פון הר העברים ביז אנדערע זייט ארץ ישראל ביז הים האחרון, ביז מערב זייט, דאס איז די זעלבע זאך געשעט אין צייט אין די דורות, ער קוקט פון ווי זייט בדורו דורו של משה ביז דורו של משיח ביז לעצטע דור, און די זעלבע זאך איז אין נפש אדער וויל אונז זאגן יעצט אין תורה, ס'דא אזא דבר תורה, וואס די תורת משה, די תורת משנה תורה, ס'איז א משנה תורה, די דאפעלונג פון תורה, אין אנדערע ווערטער תורת המעבר, ווי אזוי מאכט מען די מעבר פון משה ביז יהושע, פון חוץ לארץ ביז ארץ ישראל, פון דער מענטש וואס פלעגט זיצן אין די מדבר, די מצב וואס מען קען רופן א מדבר, מען קען עס רופן חורבן. אנדערע ווארט פאר דעם איז חרבן, אנדערע ווארט פאר דעם איז חטא, הוא שטן הוא מלאך המוות הוא היצר הרע, יא ס'איז דאך אלס די זעלבע זאך, א חרבן, א חטא, א מיתה, א מדבר, ס'איז אלס א חרבה, אזוי ווי בית מקדש איז געבויט ס'איז חרוב, דאס איז אלס ווערטער אדער וועגן צו מצייר זיין די זעלבע זאך. און די ספר איז ספר הר העברים דאס איז די חכמה חכמת המעבר די חכמה פון די טרענזישן הדא הוא דכתיב תשובה הדא הוא דכתיב די חכמה פון תשובה הדא הוא דכתיב די חכמה פון מ'קען עס רופן ס'דא טיפער פון תשובה תשובה מיינט אלעמאל מיינט א מענטש וואס דארף זיך שטעלן און אריינטאנצן אזוי טאנצן פון דעם בארג צום נעקסטע בארג ס'איז אבער דא א חכמה ס'הייסט ס'דא א סוד פון תשובה ס'דא א תורה פון דעם זאג איך נאר פון דעם זאג איך תורה נישט נאר בנפש איך זאג בנפש מיינען מענטשן אקעי מ'גייט זיך נעמען אראפ טאנצן פון בארג אראפ ארויף טאנצן אויפן בארג אראפ טאנצן צו א נעקסטע בארג ס'דא אויף דעם א תורה אנדערע ווערטער אזוי ווי איינער שרייבט א ספר איינע פון די זאכן ווען אונז לערנען כתבי הקודש און אלע ספרים באמת א גרויסע שליסל צו עפענען די ספר איז צו זען ווי אזוי ער קומט אן פון איין זאך צו די צווייטע זאך אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו לערנען חומש א פסוק נאך א פסוק א פרשה נאך א פרשה יעדע פרשה פאר זיך און ס'איז אמת יעדע פרשה האט א ענין פאר זיך אבער א גרויסע מפתח צו קענען עפענען דעם איז צו קענען פרובירן צו טראכטן וויאזוי זענען אונז אנגעקומען די תורה פון פרשת ואתחנן ביז פרשת עקב אדער אויב מ'טראכט מער קלארער אויף יעדע פסוק אויף יעדע שטיקל פרק ווי קומט ער אן פון דא צו דארט וואס איז די מעבר? ס'איז א סוף פסוק, ווייל ס'דא א אתנחתא, ס'איז דא עפעס א ליידיגער פלאץ, אקעי. אבער ס'איז דאך דא עפעס א פשט, און ווער ס'קען די סדרים ווי אזוי, די גמרא זאגט, אפילו מאן דאמר לא דרשינן סמוכין במשנה תורה דורש, משנה תורה איז זיכער די ספר וואס סמוכין האט געטייטשט אז די סוף פון איין פרשה מוז האבן א שייכות מיט די נעקסטע פרשה, דאס אז איין פרשה איז נאכן צווייטן איז נישט סתם באקראי, ס'איז געווען צוויי פרשות מ'האט געדארפט ערגעץ לייגן, קומט אויס איינס נעבן די צווייטע, נאר דאס ליעדט אריין אין די צווייטע, דאס טרענספארמט זיך אין די צווייטע, יעדע ווארט תורה אין די אמת, איז אזוי, אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן פון די בית פון בראשית אדער פון די א' פון אנכי, קען מען ארויסלערנען די גאנצע תורה, אין אנדערע ווערטער אז דו גייסט ביזן סוף, עד היום האחרון, ביזן לעצ וואס שטייט אין די בית, וואס שטייט אין די א', קוקסטו אויף קיין סוף וועסטו זען ווי ס'קומט אן צו די נעקסטע זאך, די נעקסטע זאך, די נעקסטע זאך, און דאס איז די סוד ההמשכיות, די סוד המעבר, די סוד פון וויאזוי מ'קען מעביר זיין. הר העברים, הר העברים דאס איז די משה רבינו'ס לעצטע לעצטע סטאנציע איז הר העברים, די הר וואס ברענגט א מענטש אריבער פון איין פלאץ פון איין זאך צום צווייטן פלאץ, עס ברענגט א מענטש אריבער פון ארץ ישראל פון די חוץ לארץ פון די מדבר צו ארץ ישראל און דאס איז די פלאץ די די העברים איז די סוד התשובה אויף דעם. פון דעם זאגן אונז די מקום קבורת משה שטייט אז די עליונים האבן געמיינט אז עס איז פון אויבן פון אונטן די תחתונים מיינען פון אויבן מ'האט נישט געקענט טרעפן ולא ידע איש את קבורתו אין די הר נבו הר העברים קיינער ווייסט נישט ווי ס'ליגט משה וואס הייסט קיינער ווייסט נישט ווי ס'ליגט אז מ'שטייט פון איין זייט זעהט אויס אז עס איז אויפן צווייטן זייט מ'שטייט אויפן צווייטן זייט זעהט עס אויס אז עס איז אויפן איין זייט איז ווי איז עס ווי ליגט משה אז דאס איז די רגע המעבר, די נקודת המעבר, די דורכגאנג פלאץ, וואס די גאנצע ווארט פון א דורכגאנג איז אז בהכרח, כמעט בהכרח, פון דעם זאג איך עס איז נישט אזויפיל תשובה ווי די תורת התיקון, די תורה וואס זאגט אז ס'קומט אן צו די יום האחרון. הייסט אזוי ווי א מענטש, אזוי איז מעשים בכל יום ואמת. וואס אונז רעדן פון די העלמה פון עס איז שווער עומד צו זיין אזוי ווי בין השמשות די גמרא עס איז זה נכנס וזה יוצא ואי אתה יכול לעמוד עליו אונז מאכן פון דעם א גאנצע ספק יא ביז ס'איז געווארן צוויי און זיבעציק מינוט בין השמשות בין השמשות דאס איז דאך די זאך וויאזוי ווערט פון פרייטאג שבת וויאזוי ווערט עס איז דאך ממש א פלא, ס'דאך צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות איינע מיט די צווייטע. שבת איז דאך אין עולם הבא, און די וואכן איז וואס די וואכן איז. וויאזוי ווערט פון פרייטאג שבת? און ס'איז נישט סתם אז ס'איז דא פרייטאג און נעבן דעם איז דא שבת, פון פרייטאג ווערט א שבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, פון דעם תוספת שבת, פון די הכנה, פון די קבלת שבת, דאס ברענגט אריין די שבת, ס'טאנצט אריין די שבת בואי כלה. ווי אזוי ווערט עס? דאס איז א זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו, וואס דער רב יוסף האט געזאגט פאר זיין ווייב, דאס איז די סוד פון די עמוד הענן און די עמוד האש, וואס לא ימיש עמוד הענן ועמוד האש לילה, ס'איז נישט לא ימיש, עס ווארט איינער פאר די צווייטע, וואס הייסט ס'ווארט איינער פאר די צווייטע? אז ס'דא א מינוט, א מענטש טראכט אין א מענטש'ס לעבן. אונז רעדן פון די ענין פון הר העברים דער מעברי העולם מעברי האדם עס איז באמת א באמת א פלא א מענטש קען קוקן אויף זיינע לעבן איינע פון די גרויסע שאלות וואס מען פרעגט אלעמאל און עס קומט די חודש אלול אז מען זאל רעדן פון די נקודה פון תשובה וועג וויאזוי מען לייגט עס אראפ געווענליך סאונד זייער נישט רעאליסטיש כמעט קיינער האט נישט איך קען נישט אונז האבן נישט אזא מעשה אונז האבן נישט אזא מענטש יעדער האט זיך זיינע זאכן וואס ער וואלט געוואלט טוישן ער וואלט אז יענער זאל זיך יענער זאל זיך טוישן יא זעלט זייער זעלטן צו זאגן אז יענער איז געווען א רשע און איז געווארן א צדיק אדער זיך געטוישט זייער זעלטן אמאל מאכט זיך אבער ס'איז זייער זעלטן אבער באמת יעדע איינער וואס איז אביסל אן עדאלט אביסל א פארטיגע די א די א לייט אביסל אדורך געגאנגען אביסל געלעבט נישט סתם געפארן אויף א קאנוועיר בעלט קען זעהן און ווייסט אז ס'איז דא א געוויסע התקדמות ס'איז דא א סדר אונז פארן ערגעץ. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם. זאגט משה רבינו אין די וואכדיגע פרשה. נישט אזוי פשוט. די אידן שטייען דא סוף ארבעים שנה במדבר, זיי שטייען ביים גרעניץ, ביים שוועל פון ארץ ישראל. און משה רבינו זאגט ענק גיין פארגעסן די וועג. השמר לך פן תשכח, יא? וזכרת את כל הדרך. וועסט אנקומען וועסט מיינען כוחי ועוצם ידי און קומט אן צו דעם וועסט מיינען איך בין איך בין אין ארץ ישראל יא קיין נעם צו קיין הויז איז אלס אזוי געווען מען פארגעסט די וועג וואס פארגעסט מען די וועג ווייל ס'איז באמת זייער אנדערש און א מענטש, יעדע איינער קען קוקן אויף וועלכע סארט זאכן, איינער איז געווען סינגל און ער האט חתונה געהאט, סתם משל, א סארט תשובה יא, זיין סינגל איז א פלג גופא, יעדע איינער איז אמאל געווען א בחור, און ווער ס'איז נישט זאל ווערן אויס בחור באלד, יעדע איינער וואס איז צו פארקערט געווען חתונה געהאט האט געווארן אויס חתונה געהאט און וכו' וכו', אלע סארט מעברים וואס זענען דא, הר העברים הזה. ווען א מענטש קוקט צוריק וועט ער זעהן, מענטשן וואס האבן סימפליסטיק נערעטיווס, ער פארשטייט אלעס, איך מיין אז ווער ס'קוקט אביסל מיט די, וואס מ'רופט בעין האמת, קוקט אמת'דיג, ער וויל זיך אמת'דיג אליין, אליינס מסביר זיין פאר זיך, ס'זייער שווער צו מסביר זיין דעם מעבר, ווען איז עס געווארן, ווען ווערט, לאמיר נעמען דעם משל, ווען ווערט א בחור א יונגערמאן, א בחור מיט א יונגערמאן איז דאך נישט נאר א חילוק אז ער האט א ווייב, אהיים צו גיין צו און דער האט נישט קיין ווייב. א בחור און א אינגערמאן איז דאך א אנדערע מהות, אזוי ווי די גמרא זאגט איז א פלג גופא, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט ס'דא אזא בחור'ישע וועג פון לעבן, ס'איז אזוי ווי אין אזוי ווי אין די מדבר אזוי ווי אין תוהו יליל ישימון, עס איז דא א אינגערמאן. ווען ווען ווערט מען אויס בחור און אינגערמאן? נישט יעדער איינער ווערט, ווער ס'איז געווארן. געוויסע רעספאנסיביליטי, א געוויסע מעטשורעטי, א געוויסע שכל הישר, ווען ווערט דאס? מסתמא ווערט עס נישט באמת די נאכט פון די חתונה, עס געשעט נישט, הרי את מקודשת לי, איז דא גרויס על פי הלכה, דאס מאכט אים אשת איש, מאכט אים א מאן און ווייב, אבער דאס, נישט דאס מאכט עס, עס מאכט עס יא אבער, אבער עס איז נישט, קען נישט זען, קענסט נישט גיין, ער גייט איינגעשלאפן א בחור, אויפגעשטאנען א יונגערמאן, נישט אמת'דיג אזוי. אבער אז ער קוקט צוריק נאך א יאר, איך ווייס איינער וועט זאגן אז אפשר נעמט שנה ראשונה צו דאס איז די גאנצע תקופת המעבר פון ווערן בחור צו ווערן אינגערמאן, אקעי אפשר. נישט קיין חילוק וועלכע וויפיל טעג ס'נעמט און וויפיל וואכן ס'נעמט. ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא אזא זאך אז ס'ווערט, אזוי גייט א מענטש פון די מדבר אין ארץ ישראל אריין. ס'איז דא אזוי ווי די גמרא זאגט שבע שכבשו שבע שחלקו, ס'איז דא אז ס'קען נעמען פערצן יאר אויך. זיבן יאר איז אייננעמען, זיבן יאר צוטיילן, אויספיגערן וואס גייט דא פאר. ס'נישט קיין נישט קיין פשוט'ע זאך. אבער נאכדעם און יעדע איינע האט אזעלכע מעברים איך מיין זאג איך זאג יעדע איינע וואס איז אן אדולט ווייסט אז עס דא אין דער וועלט אזא סארט זאך אמאל אמאל איז עס לרע איך זאג נישט אז אלעמאל איז לטוב אבער דאס קען מען זען אז עס איז דא אזא זאך עס פארט ערגעץ נישט אלעס איז סטעטיק און ער קוקט צוריק און ער זאגט אקעי ווי אזוי איז עס געשען עס איז זייער שווער עס איז זייער שווער עס איז דא א גאנצע דזשאנרע פון בעל תשובה נארטיווס אדער דער היפך בעל עבירה וויאזוי מען רופט עס או טי די נארטיווס יא בעל שאלה נארטיווס וואס די אלע נערטיווס זענען א גרויסן שקר. פאר וואס זענען א גרויסן שקר? נישט אז ס'איז שקר ווייל קיינער ווערט נישט קיין בעל תשובה און קיינער ווערט נישט קיין בעל עבירה. ווייל אז איינער זאל קומען און זאגן, ביז נעכטן האב איך געגלייבט עקס און יעצט גלייב איך וויי, ביז נעכטן בין איך געווען א א גוי יעצט בין איך געווארן א איד, ביז נעכטן בין איך געווארן א, בין איך געווען א איד יעצט בין איך געווארן א גוי. די מעשה איז אלעמאל, און דרך אגב ווער ס'קען אמאל דעם מענטש, סיי די בעל תשובה סיי די בעל היפך תשובה, וואטעווער ס'איז, ווער ס'ווייסט אביסל די פאקט ווייסט אז כמעט אלעמאל, אפשר אלעמאל, איז די מעשה כמעט שקר גמור, אויב ס'איז נישט נישט שקר גמור ווייל ער זאגט ליגנט, ס'איז שקר גמור ווייל ער פרובירט צו מסביר זיין א זאך וואס איז אזוי ווי משה רבינו'ס קבר, צו שרייבן א בעל תשובה נארעטיוו איז אזוי ווי צו באשרייבן ווי משה, ווי ליגט משה רבינו? ער ליגט פון אויבן אדער ער ליגט פון אונטן? אין אנדערע ווערטער, די סוויטש, די רגע פון סוויטש, איך בין געווען שלעכט, איך בין געווארן גוט, איך בין געווען נאריש, איך בין געווארן קלוג. ווי באלאנגט עס? ווי איז עס געשען? ממה נפשך, אויב א בחור פארשטייט דאך נישט וואס מיינט זיין א אינגערמאן, מען קען אים מסביר זיין. מען זאגט איינער חתונה געהאט לעצטנס, ער זאגט מיר, די אלע שיעורים איז דא א וואן מינוט מ'שיקט די בחור צו שלום בית קלעסעס איך ווייס הדרכה איז שוין נו הלכה איז מען דארף וויסן די הלכה אקעי איז איין זאך אבער ווען מען הדרכה איז אזוי ווייסט זיך פירן מיט א ווייב אזוי זיך פירן מיט א ווייב אזוי דאס איז א ברכה לבטלה ווייל דער פארשטייט דאך נישט וואס מען רעדט נאכן חתונה אפשר כולי האי ואולי אבער מען גייט נעמט א בחור מען זאגט אים געט אים שלום בית הדרכה שלום בית עדווייס איז א וועיסט אוו טיים

א טאג יא און א טאג נישט, ס'דא אזא לעוועל מענטש, מ'קען נישט זאגן פאר א בחור ווילסט ווערן א טאטע, מ'קען אים נישט זאגן ווילסט ווערן א מאן, ס'נישטא אזא זאך, ס'איז א אנדערע מהות. און וויאזוי איז און מצד שני איז אן אנדערע זאך אז פון דעם בחור, אזוי ווי א קעטערפילער ווערט א ווערט א א באטערפליי, יא? וויאזוי ווערט די קעטערפילער די באטערפליי? וועלכע מינוט איז ער אויס קעטערפילער און באטערפליי? זיי מסביר פאר די קעטערפילער ווען ער גייט אריין אין דעם קאקון, אז ער גייט ארויסקומען א באטערפליי. דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'איז מסביר, דאס איז א זאך וואס מען טוט, און פון דעם דער וואס ווייסט די דרך תשובה אזוי ווי ס'שטייט, היה רגיל ללמוד דף אחד ילמוד שני דף, מען האט געלערנט איין דף, זאל ער לערנען די זעלבע נאך א דף, דאס איז איין זאך און נאך א זאך, און שפעטער דרייט ער זיך צוריק און זאגט ווי איז דער איך וואס איז געווען דרייסיג יאר צוריק ווי איז ער? איך קען אים נישט טרעפן, יא איך קען געדענקען פארשידענע זאכן, איך קען זען, איך קען מאכן אזא בעפאר און עפטער פיקטשער יא, אבער ס'איז נישט אינטערעסאנט די בעפאר און עפטער פיקטשער, ווי איז די מיטן פיקטשער? די איש הביניים, ווי איז די מידיעם, אזוי ווי מ'זאגט אין עוועלאשען, ווי איז די מיטלסטע מעשה, די זאך וואס איז צווישן א מאנקי און א מענטש, נישטא קיין צווישן א מאנקי און א מענטש, ערגעץ אין איין מינוט איז געווארן פון די מאנקי א מענטש, ערגעץ, און עס איז נישטא קיין צווישן. צווישן איז בהכרח א זאך וואס איז אי אפשר לעמוד עליו. אבער, און וועגן דעם איז עס א זאך וואס איז שווער צו מסביר זיין, איך ווייס, ס'איז דא אזא וזכרת, וזכרת את כל הדרך, ס'דא א גרויסע וזכרת אויף דעם, ס'איז א גרויסע מצוה זכירה, זכירות, ס'דא וואס זאגן צען זכירות, מ'זאל געדענקען מעשי המדבר, יא, זכור, אל תשכח אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר, געדענק דעם מדבר, וואס הייסט געדענק דעם מדבר? ווייל די טבע, די טבע פון טשעינדזש, די טבע פון טשעינדזש אין א מענטש'ס נפש, די טבע פון טשעינדזש, משנה מקום, משנה מזל, יעדע זאך וואס א מענטש איז משנה איז, אז ס'פארגעסט די פריערדיגע, שכוח תשכח, ס'פארגעסט ווי אזוי ס'איז געקומען, נישט אז ס'איז געווען, ס'פארגעסט ווי אזוי מ'קומט אן פון עי צו בי, איז כמעט בהגדרה אוממעגליך. אז איינער איז מצליח דאס צו געדענקען, למשל אז איינער, אסאך מאל מענטשן זאגן, ס'איז אויך א זאך וואס מ'קען זען די פראבלעם, אסאך מאל מענטשן זאגן, איינער וואס איז דורך געגאנגען א געוויסע מוב, יא, אזוי ווי איך זאג, געווען א בעל תשובה, געווארן א בעל עבירה, געווארן א בעל עבירה, געווארן א בעל תשובה, וואטעווער ס'איז געווען,

דאס הייסט זיי זענען געבוירן ווען איך בין געווען א טאטע אוודאי בין איך געבוירן א אינגל אבער דער איך וואס ער קען איך קען אים זאגן א מעשה ווען טאטע איז געווען א אינגל בין געגאנגען דא בין געגאנגען דארט גייט דאך אים נישט העלפן ער גייט נישט פארשטיין בעסער זיין טאטע אזוי ער קען זיין טאטע ער קען נישט זיין טאטע אלס אינגל ס'געווען א צווייטער מענטש די זעלבע מענטש ס'געווארן א אנדערע מענטש און די זעלבע זאך אין דעם אסאך מאל אסאך מאל דא מענטשן גיין אדורך א געוויסע איבערלעבעניש אין זייער לעבן און טראכט וואלט איך נישט געפאסט דאס פארוואס איז די קשיא די קשיא אליינס ווייזט דאך אז ס'איז דא דא עפעס א זאך וואס מענטשן קענען נישט איינשלינגען וואס דער מענטש קען נישט עומד זיין אויף פארוואס בין איך דער גרויסער צדיק דער גרויסער בעל תשובה דער גרויסער בעל עבירה איך בין עומד געווען אויף די אמת וואטעווער יעדער טראכט וואס די אמת איז פארוואס האב איך נישט געקענט זיין דא אנהייב אה אלא מאי טרעף א תירוץ אז ס'איז אזא אזא זכיות עוונות נעשה זכיות טראכט ער, טראכט אה, מסתמא איז דאס בהשגחה בעצם, וואס איז געמאכט אז איך זאל קענען מאכן אנדערע מענטשן בעלי תשובות, אזוי איז דא א מחשבה וואס אסאך מענטשן האבן. אין אסאך קאנטעקסטן, נאר אין אסאך קאנטעקסטן, אין א ארעמאן האט זיך אויסגעלערנט צו זיין א ביזנעסמאן וואס טויגט, אויך, יעדע זאך. און איך זאג נישט אז ס'מאכט זיך ס'מאכט זיך אמאל אז איינער איז מצליח אין דעם, זייער זעלטן, רוב מאל איז עס נישט מצליח, און אויב ס'איז יא מצליח איז נישט וועגן דעם, ס'קען זיין אז ס'איז במקרה, האט א אינטערעסט, האט זיך אריינגעלייגט אין דעם, האט אויסגעפיגערט אפשר וויאזוי צו העלפן א צווייטע מענטש, זייער זעלטן מיין איך אז ס'העלפט טאקע וועגן דעם, און על פי רוב די סיבה פארוואס ס'העלפט נישט איז אסאך מאל אפילו פונקט פארקערט, אז וויבאלד א מענטש איז אריבערגעגאנגען די הר העברים, אריבערגעגאנגען די בארג, איז יעצט ער פארשטייט נישט זיך אליינס פון דרייסיג יאר צוריק. איז דאך נישט דער. איז דאך ער נישט אט דעם ער איז דאך דער וואס האט געכאפט אז ס'איז געווען א טעות. ער איז דאך דער וואס האט געכאפט אז ס'איז נישט ריכטיג. איז ער ווערט אפילו אסאך מאל די ווייטסטע וואס קען מסביר זיין פאר א צווייטן, קען זיין זיין טור גייד און אריבער נעמען דעם זעלבן בארג. כדי צו זיין א טור גייד וואס גייט אריבער דארף מען אפשר גיין אסאך מאל אהער און אהין און אפשר דעמאלטס, כ'ווייס נישט. אבער באופן כללי איז אז אריבער צו גיין אזא בארג מיינט צו מאכן אזוי ווי א מחיצה צו מאכן אזוי ווי א דארק א בלעק האול אינצווישן ס'גייט נישט אדורך קיין אינפארמעישן אמת'דיג צווישן די אזוי ווי ס'דא הלכה היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים הגם די בעל תשובה האט אזא הלכה וחטאתי נגדי תמיד יא ס'איז א שטיקל סתירה אבער די אמת איז אז די חטאתי נגדי תמיד איז עס א אומנאטירליכע זאך נהפוך איז לויט ווי אונז רעדן יעצט א מענטש געדענקט נישט זיינע חטאים, מען וועט געדענקען אין א געוויסע וועג, אויב דאס איז זען, עס וועלן אפשר רעדן וועגן די וויאזוי מען קען, אבער באופן ניט בעצם קען ער געדענקט ער נישט, בעצם איז ער נישט קיין, ער איז נישט קיין, ער איז נישט די זעלבע, אזוי ווי דער רמבם זאגט, בעל תשובה טייטש, משנה מקום, משנה משנה שמו, משנה מקומו, און אזוי ווייטער, כלומר אז איני אותו האיש, איך בין נישט דער זעלבער מענטש, איך בין א צווייטער מענטש, און ממילא דער צווייטער מענטש, איז אין א געוויסע זין ווייטער ווי דער ערשטער מענטש ווי א צווייטער, וואס האט אים קיינמאל נישט געווען יענער מענטש. ער קען נישט, מען קען נישט אדורך זען די, מען קען נישט צוריק גיין אדורך זען, אל תבט אחריך, אשת לוט, אז מען קוקט צוריק ווערט מען א שטיק זאלץ, נישט קיין וועג, מען קען נישט אדורך אדורך זען צוריק, און מען קען נישט זען פאראויס אויך נישט, דאס זענען ביידע וועגן, איך רעד, איך האב יעצט מסביר געווען א משל, א הדגמה פון דעם וואס מען קען, עס איז זייער שווער לפחות צו זען צוריק, ס'ווייזט אז דא איז דא עפעס אזוי ווי א מעבר, ס'איז דא עפעס א הר העברים וואס איז א, וואס איז א זאך, אבער ממילא די עיקר איז דאך נישט נוגע וואס איז געווען, וואס איז געווען איז נוגע פאר די היסטאריאנען וואס וועלן שרייבן וואס איז געווען, שוין, נישט מיין עסק, ווער ס'וועט שרייבן בייאגראפיע וועט זיך מוטשענען וואס איז געווען. וואס אינטערעסאנט איז וואס גייט זיין, אונז זענען דאך מענטשן, אונז זענען דאך, אונז זענען דאך בעלי בחירה, אונז זענען דאך מענטשן וואס האבן נאך עפעס א עתיד, נישט רעדן אונז נישט, איז. אויב מוז פארשטיין אז ס'איז זייער שווער צוריק צו קוקן ווען מ'שטייט אין ארץ ישראל קען מען נישט זעהן משה רבינו אין חוץ לארץ מען זעהט אים אין ארץ ישראל די גמרא שטייט פארקערט שוין זאג איך מיין משל איז די זעלבע זאך איז פון די עתיד אויב ס'דא איין הר העברים איז דא נאך טויזנט הר העברים און די שווערסטע זאך פאר א מענטש מ'רעדט פון תקווה מ'רעדט פון האופ מ'רעדט פון חיזוק מ'רעדט פון זיך נישט מייאש זיין ס'איז זייער שווער ווייל ווען איך בין אין דעם פון דעם מקום וואס איך בין דא יעצט קען איך נישט זען וויאזוי מארגן קען איך זיין א צווייטער אויב איך וואלט געקענט זען וואלט איך שוין דארט געווען דאס איז א אנדערע וועג פון עס זאגן נא ווי נא וועלכע נא ווי נא וויפיל א מענטש זעט עס טאקע יא איך ווייס ער האט געלערנט ביז דף נ און ער ווייסט אנקומען צו דף ק איז ער שוין אין במחשבה איז ער שוין דארט ווי מען זאגט אין א געוויסע זין איז ער שוין דארט א חלק פון זיין נפש איז שוין דארט אקעי זעט ער דאס אבער דאך נישט די עיקר זאך וואס אונז דארפן די עיקר זאך וואס אונז דארפן איז די זאכן וואס איז נישט דארט בכלל און ער ווייסט נישט וויאזוי גייט אנקומען ער ווייסט נישט וויאזוי גייט אנקומען דעמאלט זאגט מען אים וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלקיך במדבר זה ארבעים שנה געדענק אז ס'דא א 40 יאר וועג וואס איז געווען ביז דו ביסט אנגעקומען דא און דו קענסט נישט צוריק קוקן, ס'איז זייער שווער צוריק צו קוקן, איך בין משה רבינו, פרוביר דיך צוריק צו נעמען, פרוביר דיך צו נעמען אויף א טור במחשבה, און די גאנצע אלע פרשיות, דברים ואתחנן עקב, משה רבינו פרובירט אונז צו נעמען אויף א טור צוריק צוועגס, אקעי דאס איז א מדריגה פון משה רבינו וואס ער פרובירט אונז מסביר זיין, אבער דא איז זייער שווער צוריק צו קוקן, ווארעי דו גייסט עס פארגעסן, איז אויב אזוי הייב אן צו גלייבן, דאס הייסט גלייבן, דא איז נישט שייך צו וויסן, ס'איז דא אמונה, ס'איז דא ידיעה, נישט שייך צו וויסן אמת'דיג, דו ווייסט נישט, אויב דו וואלסט געוויסט וואלסטו שוין דארט געווען, אבער דו וועסט אנהייבן צו גלייבן, בדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם זאגט משה רבינו אין פרשת דברים, וואס איז ענקער פראבלעם, ענק מרגלים?

איז דאס פארשטייט ענק נישט אז די ארון ברית השם שטייט דריי טעג פאר דיך דאס איז א פלא יעדער מענטש גייט דאך אויף א וועג און זאל נאך דרך תשובה ווי ער הייסט גיין דאך אויף א וועג ערגעץ גיין אונז ס'דא ארון ס'דא ארון ארון הברית ארון הברית גייט דריי טעג דריי טעג מיינט גענוג ווייט אז מען קען אים נישט זען דאס טייטש איין טאג קען מען נאך אפשר זען צוויי טעג דריי טעג הייסט פאראויס גייט דער ארון הברית און וואס טוט עס? ער טוט בעצם וואס די מרגלים האבן געטון. אבער וואס וואס איז די איידיע פון מרגלים? די איידיע פון מרגלים איז, אז מען גייט ערגעץ זאל מען דאך קודם וויסן וואו מען גייט. אזוי ווי כ'האב געזאגט, אז די מחשבה פון א מענטש קען שוין זיין ארץ ישראל, הגם זיין, אזוי ווי משה רבינו, ער קוקט, מיט זיינע אויגן זעט ער שוין ארץ ישראל, אבער זיין גוף איז נישט דארט. זיין מחשבה איז שוין דארט, ער פארשטייט שוין, האט שוין א געוויסע פלאן, אבער ער איז נישט דארט. דאס איז איין זאך. יעצט זענען די מרגלים געגאנגען. דאס איז געווען די מעשה און די מרגלים זענען גערעכט און די רמב"ן איז מסביר בעצם איז דא דא א נקודה א נקודה של אמת מען דארף טאקע וויסן אביסל פאראויס מען דארף חכם עיניו בראשו איין הכי נמי אבער די מענטש ווייסט נישט זעט נישט ווי א העדלייט יא אז מען קען זען פופציג פיס ארויף קען מען פארן דורך דעם שטופט מען דאס איז דאך אזוי ווי מען פארט אין די קאר ביינאכט אין די טונקל יא און האסט א שטארקע העדלייט ס'קען זען הונדרעט פיס פאראויס צוויי הונדרעט פיס איך ווייס ווי ווייט א העדלייט גייט קענסטו פארן, ווי גענוג שנעל וויפיל ווייטער ס'לאזט זיך פארן, און די פלא איז אזוי ווי דו פארסט זעסטו ווייטער, דאס איז ווי די אמונה, וואס איך רוף אמונה, א ליפ אוו פעיט, איך האב נישט ליב די ווארט ליפ אוו פעיט, אבער דאס איז די דוגמא פון וואס דארף עס זיין, דו קענסט נישט זען, וויאזוי, וועט איינער פרעגן, נו אפשר טויזנט פיס שפעטער איז דא א מ א, קען מען נישט גיין. וועסט אנקומען דארט וועסטו זען. ביז דערווייל זעסטו הונדרעט, קענסטו פארן ווייטער. און די פלא איז, אזוי ווי גוט א וויו די בארג האט, ווי ער פארט, פארט מיט זיין העדלייט. ס'פארט נישט, פארגעסט נישט מיט צו פארן, ס'פארט מיט. און דאס האבן די מרגלים געזאגט, דאס איז געווען וואס די מרגלים האבן געזאגט אין פרשת דברים, און אין פרשת שלח.

משה זאגט זיי, טייערע ברידער, ובדבר הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם. וואס גייט פאר מיט ענק? די אייבערשטער פירט ענק דא. וואס מיינט אז די אייבערשטער פירט ענק? א חכם וועט זאגן, האב אמונה אז די אייבערשטער פירט דיך. וואס מיינט דאס? ס'מיינט אז אזוי ווי דו האסט א העדלייט וואס קען זען צוואַנציק פיס ארויף, איז דא נאך א העדלייט. ס'דא א טונקעלע העדלייט. ס'דא א עמוד עש. ס'דא א וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים. ס'דא נאך א העדלייט. וואס די העדלייט קענסטו נישט זען. אבער דאס איז די העדלייט פאר די העדלייט ער פארט פאראויס פאר דאס וואס דו קענסט נאך נישט אפילו פלאנען והא ראיה וויאזוי איך קען דיר געבן א הוכחה אז דו קענסט האבן אמונה קענסט דאך זען א הוכחה והא ראיה דו ביסט שוין אנגעקומען ביז פֿערציק יאר דו ביסט שוין געגאנגען אסאך מאל איבער א הר העברים דו ביסט שוין אסאך מאל געווען ביי א פלאץ וואס האסט נישט געקענט אריבערגיין און נאכדעם ביסטו אריבערגעגאנגען און האסט שוין געזען א נייע גאנצע נייע אפערטוניטיס גאנץ נייע מעגליכקייטן האט זיך געעפנט פאר דיר איז פארוואס גלייבסטו נישט? איך זאג נישט אוואדע, דו טאנסט נישט אריין אין פייער. מען גייט קיינמאל נישט גיין ווייטער וויפיל מען קען אליינס זען. אויך ווען מ'איז געגאנגען אין ארץ ישראל האט מען געשיקט מרגלים, מ'איז געגאנגען אלץ כסדר. אבער דו האסט מורא, דאס הייסט דו האסט געמאכט א חשבון אז די צווייטע לעוועל, יא, נאכדעם וואס מען קען זען און די מרגלים געפארן אביסל צו ווייט און געזאגט אז מען קען נישט דארט גיין. דארפסטו אנהייבן צו האבן אביסל אמונה בדרך השם. דארפסט נאר אביסל וויסן אז ס'איז דא די אייבערשטער וואס גייט נאך פאר דעם. די אייבערשטער גייט נאך פאר דעם. און דו קענסט דאס וויסן פון עקספיריענס, דארפסט עס נישט וויסן פון ווייל משה רבינו זאגט עס, זאגט ער. נאר ענק האבן עס נישט געוואוסט פון עקספיריענס, ענקערע טאטעס האבן עס נישט געוואוסט, און געהאט נאר איין יאר עקספיריענס, און געבן נאך עקספיריענס. פערציג יאר גייט מען אין מדבר אזוי, און יעדע מאל קען דאך זיין אז דעי סטאפ איז נאך גוט, און דעי ווי מ' מ'קען זעהן מיט די ביינאקלערס איז דאך אויך גוט, אבער וואס איז דעי איין סטעפ נאך די ביינאקלערס וואס קומט נישט אן? מ'איז אנגעקומען פערציג יאר מ'איז אנגעקומען ס'איז גענוג צייט אין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה ס'איז גענוג צייט צו ווערן א שטיקל מענטש ס'איז גענוג צייט זיך אנהייבן צו כאפן אז ס'איז אלעמאל דא נאך א נאך א סטאפ נאך דעם ס'איז אלעמאל דא נאך א וועג נאכן סטאפ נאכן נעקסטע סטאפ איז דא נאך א סטאפ און דארט ליגט דער ארון ברית השם וואס פארט פאר ענק איז רבותי דעי די אמונה די סטעפ עפטער די סטעפ עפטער דאס הייסט סתרי תורה דאס הייסט לערנען תורה על אמת פארוואס? מיר געבן נאך א משל. טראכט אלעמאל דעי משל. גייט אזוי. ס'דא דריי לעוועלס. מ'גייט אין א שול שבת, און די רב, די רבי, די רב, די ראש ישיבה, כ'ווייס, זאגט א שיעור, זאגט א תורה, א ווארט, א מסביר, דרשה אויפן פרשה, אויפן יום טוב וואס איז היינט. איז דאך אזוי. ס'איז דא די רב, די רבי וואס ער פארשטייט, ס'איז דא די רבי וואס ער גיבט איבער פאר די עולם, וואס ער וואס ער זאגט יעצט די שיעור, און נאכדעם איז דא די עולם וואס זיי וואס זיי ווייסן נאך נישט זיי הערן יעצט. איז מ'קען זען אז כמעט יעדע מאל דארף זעט אויס עפעס אזוי, פרשת יעצט איז פרשת עקב, איז די עולם האלט יעצט ביי פרשת עקב, און דער רבי האלט ווי איין סטעפ שפעטער, רייט? ווייל זיי ווייסן נאכנישט פרשת עקב, זיי האלטן ביי די זירא פון פרשת עקב, ביי די חסרון פון פרשת עקב, זיי ווילן, קומט אריין א איד אין בית מדרש שבת און זאגט נו זאג מיך א ווארט אויפן פרשה, הייסט ער ווייסט ער ווייסט אז ס'איז די פרשה, ער ווייסט נאכנישט וועלכע פרשה, וועלכע פרשה איז, וואס שטייט דארט, וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם? דער רב אבער האט שוין געלערנט פרשת עקב, אין א געוויסן זין האלט ער שוין נאך פרשת עקב, און מ'קען זאגן זיין מחשבה האלט שוין נישט דארט, דער איד'ס מחשבה, דער איד'ס רצון שטייט ביי פרשת עקב, דער רב גייט אים ממלא זיין דעם רצון, ער גייט אנקומען צום פרשת עקב במעשה אויכעט, אבער דער רב'ס מחשבה ליגט שוין נישט דארט, דער רב האט שוין משלים געווען פרשת עקב, ווי איז זיין מחשבה? דער רב'ס מחשבה דארף אלעמאל זיין שוין אין פרשת ראה, יא, ער דארף זיך צוגרייטן פון זונטאג צו פון שבת אפילו. ער דארף נישט אויב ער שטייט אין מיטן שיעור זיך גרייט זיך צו די שיעור אויף פרשת עקב איז דאך א שוואכע שוואכע רב האט זיך שוואך צוגעגרייט דארף זיך צוגרייטן א וואך פאר דעם איז ער האלט שוין אלעמאל א פרשה פאר דער גאנצע עולם יא ווען ס'קומט ראש השנה עס קומט פסח דארף שוין דער רב האלטן נאך הלכות פסח האלט שוין הלכות שבועות האלט שוין ביי ראש השנה האלט שוין ביי דער שבת שובה דרשה יעדער אלע רבנים ווייסן קענען ווייסן ראש השנה גרייט ער שוין צו די שבת שובה דרשה די ראש השנה דרשה האט מען געדארפט צוגרייטן פאר ראש השנה יא אין די זומער דעמאלטס גרייט מען צו די ראש השנה דרשה ער דארף האלטן א א סטעפ טר א טריט ווייטער. יעצט די טריט ווייטער, וואס איז לגבי די מענטשן וואס קומען אין שול זיי איז ראש השנה, נישט נאר ביי זיי אויך לגבי וואס די רב גיבט זיי די יענע טאג איז עס ראש השנה, דאס איז נאך א סוד, דאס איז נאך א זאך וואס איז נאך נעלם, עס איז נאך די סטעפ וואס מען קען נאך נישט אפילו זען, דער איד וואס ער קומט אין שול ער קען זען די סטעפ, ער זאגט איך זאג מיך די דבר תורה אויף ראש השנה, ער קען נישט אפילו זען די דבר תורה אויף יום כיפור וואס ער בעט, אבער דער רב ער דארף שוין דארט זיין. און אזוי איז נישט נאר אין צייט אין די פרשות וואס איך געב א שיינע משל. דאך אזוי אין די עצם הבנה פון תורה, די עצם הבנה וואס נישט די חכמה צו האלטן ביי ראש השנה, די חכמה איז צו פארשטיין וואס מען דארף טווענטי טווענטי טו, תשפ א, תשפ ב, אויך דאן תשפ ג, דארף דאך האבן עפעס א מדריגה פון תורה, ס'איז דאך ארבעים שנה במדבר, דאך כאטש יעדע יאר דארף מען לערנען עומד על דעת רבו, לפחות א פערציגסטל פון וואס מען דארף פארשטיין, פארדעם איז, דאס איז דאך וואס אונז זענען דא. און ווען סע ווער ס'לערנט די נגלות התורה, וואס אנדערע ווארט פאר די וואס מ'זאל קענען זאגן, די תורה וואס מ'קען לערנען אין בית מדרש, תורה וואס מ'לערנט, מ'קומט אריין אין בית מדרש, אין שטאט, אין ישוב, דארט לערנט, ס'הייסט ס'שוין דא א שול, ס'שוין דא א רב, ס'שוין דא איינער וואס ווייסט און איינער וואס ווייסט נישט, און מ'לערנט אים אויס, א גאנצע סדר, מ'קען אלעס פארשטיין, מ'קען אלעס זען, דאס איז וואס אונז רופן נגלה. דאס איז וואס אונז רופן די פאריעריגע שניי, די תורה וואס מ'האט מברר געווען לעצטע יאר.

די נייע קשיות, איך ממש, למשל, לאמיר מסביר זיין, דאך אזוי ווי, מען זאל זאגן פאר א פשוטע איד דארף נישט, קען נישט זיין קיין אפיקורס, כדי צו זיין א אפיקורס דארף מען זיין א גרויסן מבין, מען דארף דאך זיין א שטיקל תלמיד חכם, פרעגן א גוטע קשיא, א איד קען, איז א עם הארץ, א חילוק פון א עם הארץ מיט א אפיקורס, יא, נאך דעם וואס ער לערנט שוין יא, קען ער שוין זיין נעקסטע לעוועל אפיקורס, קען נישט, דעמאלטס קען ער שוין ערשט זיין א אפיקורס. און דאס איז א זייער פראבלעמאטישע פלאץ אבער פארוואס? ווייל מען קען, עס קען דאך נישט זיין אז מען דארף בלייבן ביי כיתה א' ווייל מען קען נישט ווערן קיין אפיקורס. נאר די שליס, דער שליסל פאר דעם איז, איך זאג אז אן אן נאך גאט לייק, שטייט אלעמאל דריי טעג נאך דיך. אזוי נאך די עם הארץ. די חילוק פון אפיקורס מיט די עם הארץ איז נאר ווייל די אפיקורס ער האט שוין נישט קיין ער האט שוין נישט קיין שאלות, ער האט שוין נאר תירוצים. נישט אזוי ווי איינער געזאגט האט תירוצים ער וויל עסן קוגל ער וויל עסן טשיז בערגערס מיינט זאגן האט תירוצים ווייל ער פרעגט נישט ער זוכט נישט די תירוץ ער זוכט נישט די תירוץ ער האט שוין געלערנט כיתה אלף ער האט שוין געלערנט איין לעוועל פון הבנה אין אידישקייט און אין לעבן און אזוי ווייטער ער זאגט ער דאס נאך דעם גייט ער ווייטער האט נאך א קשיא עס שטימט נישט האט דאך נישט פארענטפערט אלע קשיות אלס וכך צריך להיות אזוי איז דאך ראוי אזוי איז דאך די סדר עולם בעל שם טוב האט געזאגט

יעצט אונז האלטן ביי די צווייטע נײַן און פֿערציק שאלות, אויב מען רעדט פון מסעות המדבר, די צווייטע צוויי און פֿערציק מסעות המדבר, די צווייטע, דריטע מ' יום שהיה משה בהר, יא? פרעגט ער יעצט אפ אלע תורות וואס ער האט געלערנט אין די ערשטע פֿערציק יאר, יא? פרעגט ער דאך יעצט אפ, דאס איז דאך בעל תשובה, פרעגט ער דאך יעצט אפ, אבער וואס איז דער חילוק פון אים מיט א אפיקורס, אז ווי דא איז דא א סכנה, אז ער זאגט איך בין עם הארץ, אקעי, איך וועל נאך אלץ זיין עם הארץ, אמת, לגבי א צווייטן בין איך א גאנצע פיינע תלמיד חכם, איך קען אים אפילו אויסלערנען, אפשר איז עס מיין דזשאב אים אויסצולערנען, אקעי, עס איז נישט מיין דזשאב אפשר אים אויסצולערנען מיינע שאלות, אבער אויב איך וויל יא שטייגן, איך וויל דאך זיין מופנה אל האמת, איך וויל נישט נאר זיין מופנה אל וואס איך ווייס און עס אויסלערנען פאר יענעם, איך וויל דאך אויך אביסל קוקן אויף די אמת, אויף די פארשטאנד. דארף ער נעמען צייט, דארף ער האבן א ספעציעלע סדר, א ספעציעלע צייט ווי ער זאל זיין די עם הארץ. דאס הייסט איזהו חכם הלומד מכל אדם, אנדערע ווערטער איזהו חכם שיכול בכל מדריגה להיות עם הארץ. קען דאך אלעמאל קענען זאגן דא פארשטיי איך נישט, אה, אפשר לאמיר זוכן איינעם וואס פארשטייט יא, אדער אפשר לאמיר זוכן אין ספרים, אפשר לאמיר טראכטן. דאס הייסט גיין צוריק אין מדבר. דאס הייסט גיין צוריק אין מדבר. פארדעם. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת תצוה, דאס איז אונזער ערשטע שיעור אויפן זוהר פרשת תצוה, וואס מיר האבן שוין געלערנט לעצט יאר, איך האב געווען מיט איין לעוועל פון קשיות און תירוצים. סאו אויב מען וויל ווערן א בעל סוד, קען מען נישט בלייבן אין בית מדרש, אין בית מדרש לערנט מען די זאכן פון די תורה וואס מען האט שוין געגעבן, די תורה וואס מען גייט נאך געבן, אונז האלטן נאך פאר משנה תורה, די תורה וואס מען גייט נאך געבן, די תורה. גייט מען לערנען אין די מדבר. יעצט דער מדבר, ווי די זוהר זאגט דארט זייער קלאר, מדבר איז נישט קיין גרינגע פלאץ, ס'איז נישט אזוי ווי מען זאגט אלעמאל די ישיבה איז די פלאץ וואס האט נישט קיין שטערונגען, מען קען לערנען בישוב הדעת, אמת ס'איז א פלאץ אן קיין שטערונגען מען קען לערנען בישוב הדעת, אבער די שטערונגען זיי מאכן אונז קענען פארגעסן די אלע גוטע קשיות. וואס הייסט א שטערונג? א שטערונג מיינט אז ער איז דער רב און ער דארף זאגן א שלש סעודות תורה אויף פרשת עקב, ער קען נישט יעצט זאגן, רבותי עס איז מיר איינגעפאלן א קשיא אז די מורה נבוכים'ס דריטע ראיה אויף מציאות השם, שטימט נישט, איך ווייס נישט וואס מען טוהן, מען קען דאך נישט דאס טוהן, אפשר איז, אין מדבר טוט מען דאס, ער גייט אויף א ריטריט, ער נעמט מיט זיינע דריי חברים, ר' שמעון גייט, ער נעמט מיט ר' אלעזר, ר' יוסי, ר' אבא, גייט ארויס פון שטאט, די עולם וועט צואווארטן אפאר מינוט, יעצט גייט די רבי זיין עם הארץ אין די אנדערע וועלט יעצט גייט די רבי מקום הקליפות ווי ער זאגט מקום הקליפות מקום הקשיות קליפות איז א אנדערע וועג פון זאגן קשיא און פארוואס גייט ער דארט ווייל עס איז נישט דא קיין נייע תורה אן דארט גיין פאר דעם זענען די אידן געגאנגען דארט פאר דעם זאגט משה רבינו אזוי פיל מאל אונז זאלן נישט פארגעסן אז זיי זענען געגאנגען אין די מדבר וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלקיך במדבר און ס'איז טאקע זייער שפעטער, דו דו האלטסט שוין א געוויסע לעוועל האלטסטו שוין נאכדעם, אבער דארפסט דיך טראכטן אז אין די צווייטע לעוועל, אין די צווייטע יאר, שנה הבאה בירושלים, אין די צווייטע יאר האלטסטו דאך אין ערגעץ נישט, האלטסט נאך אין מדבר, איז פארגעס נישט ווייל די סייקל גייט זיך איבער חזר'ן יעדע יאר, ס'גייט יעדע יאר זיין א תשעה באב, ס'גייט יעדע יאר זיין א שבת נחמו, ס'גייט יעדע יאר זיין א חודש אלול, ס'גייט יעדע יאר זיין א ראש השנה, ס'גייט יעדע יאר זיין א מדבר און ס'גייט יעדע מאל יעדע יאר זיין א גלות און א גאולה, און אזוי איז די אמת. אסאך פון אונזערע חברים זענען צעמישט. וואס זאגט ער נחם השם אלקינו איז עיר האבילה. עס זעט אויס גאנץ גוט. נישט קיין עיר על תילה בנויה אזוי ווי דער פרי מגדים פרעגט שוין. עס איז אמת. אויב אויב ער רעדט אויף די לעוועל זאל ער טאקע נישט זאגן. נישט קיין דובר שקרים לא יכון לנגד עיני. נישט קיין ליגן פאר גאט. אבער אויב ס'איז מ'רעדט פון א אנדערע לעוועל. איז חוזר חלילה. זענען זיי נאך אין די מדבר, זיי זענען נאך נישט, און דאס אז משה רבינו זאגט די זוהר דארט אין פרשת תרומה, משה רבינו איז נישט געגאנגען אין ארץ ישראל אונז צו לערנען אז אונז גייען אריין גיין אין ארץ ישראל, אז די דור המדבר איז נישט אריין אין ארץ ישראל, און דור המדבר איז סטאק, זיי האבן געבליבן מיט א גוטע א גוטע קשיא, און די ריזן פארוואס זיי זענען געבליבן מיט א גוטע קשיא ווייל זיי האבן געהאט גוטע קשיות, נישט מיינען די מפרשים רעדן דא, די דור זוהר זאגט אז עס איז די פלאץ, די מדבר איז די פלאץ פון די נחש שרף ועקרב אזוי ווי עס שטייט אין די סדרה, און. און נכשל געווארן, די נחש האט זיי געש האט זיי גע געביסן. פורץ גדר ישכנו נחש, ס'האט זיי געביסט אין אסאך וועגן, בפשוטו ממש, אזוי שטייט דארט אין פרשת חוקת, נחשים השרפים האבן געביסן די אידן, נחש שרף ועקרב האט אים טאקע געביסן, ביז מ'האט געמאכט די נחש הנחושת, וואס איז אזוי ווי די שופר פון ראש השנה, ס'איז איין זאך. מ'מאכט א עגל, די עגל איז נאך איין וועג וואס די נחש האט געביסן די אידן, געמאכט, דער זוהר איז מסביר פארוואס פונקטליך די עגל איז א וועג פון די מדבר, דרש נישט יעצט אין נויס מאך דעם רגל רגל מיט קוואטער אנ נאך אז דאבל לשון האר איז גערעדט לשון האר אויף ארץ ישראל איז א סארט נשיכת נחש זענען געבליבן 40 יאר אין די מדבר אזוי ווי ל"ט קללות וואס איז נתקלל געווארן אדם הראשון ווען ער האט געגעסן פון די עץ הדעת די נחש האט געהייסן אזוי ווי ל"ט מלקות וואס איז מתקן צו זיין די נחש דאס איז געווען די מעשה פון די אידן שמא תאמר זאגן זאגן די מפרשים דא איך ווייס נישט וועם

נישט אז עס איז נישט געווען קיין טעות די עגל איז נישט געווען קיין חטא, אבער ער האט עס געמאכט ווייל ער האט געפילט פארשטאנען אז ער איז אין די מדבר און ער האט געהאט א גוטע קשיא זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. א גוטע שאלה דאס, נישט קיין קלאץ קשיא. אז איינער זעצט זיך אריין אין בית מדרש און ער זאגט איך פרעג נישט קיין קשיות איך וויל נישט קיין תירוצים איך וויל נישט קיין קשיות וועט ער נישט האבן קיין תירוצים קיין איין תירוץ נישט, איינער וואס וועט זיך גיין אין מדבר וועט ער האבן קשיות אמאל וועט ער מאכן א עגל אמאל נישט. וועט זיך שעמען נישט האט וועלט פאכוס געגאנגען דארט און דעמאלט דארף צוריק קומען אזוי ווי דער איד פון דער רב שמעון טרעפט ער קומט צוריק אויף ראש השנה קומט ער צוריק אין שטאט אלס האט א שיעור מען קען זיין אין דער מדבר חודש אלול ראש השנה דארף מען זיין אין בית מדרש אקעי איז דא א סדר אבער דער סדר איז נצחי

ס'איז אמת'דיג נאך א לעוועל, ס'גייט אמת'דיג אויף די זעלבע וועג. און פאר דעם לערנען אונז, ווייל אונז ווייסן די וועג ווי ס'גייט, און ס'העלפט אונז און ווערן נישט פארלוירן, אז אז אזוי ווי די מרגלים זענען געווען די ערשטע מאל, זענען געווען מער פארלוירן ווי אונז, זיי האבן נאכנישט געוואוסט, אזוי ווי די לעצטע וואך, אזוי ווי אדם הראשון האט נישט געוואוסט אז ס'גייט קומען די ליכטיגקייט, ס'קומט כסדר. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט און מיט דעם גיי איך ענדיגן. רבי יוסי מוטשעט זיך אויף די פסוק פון די וואך. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. דאס איז דאס אויספיר פון די פסוקים וואס אונז רעדן לערנען יעצט. פארגעס נישט אז ביסט געווען אין מדבר, מיין נישט אז ביסט געבוירן געווארן כן נמצא כן היה אין ארץ ישראל, אנדערע ווערטער דו ביסט נישט אינדידזשענעס ווי מען זאגט, יא, נישטא אזא זאך, קיינער איז נישט געבוירן פון די ערד, יעדער איינער קומט פון די מדבר. פארגעס דאס נישט, און אז וועסט נישט פארגעס, אז וועסט נישט פארגעסן וועסטו דאנקען, ואכלת ושבעת וברכת את השם, וועסט נישט פארגעסן פן תשכח את השם וועסט זאגן כוחי ועוצם ידי האסט צו געדענקען, את השם, געדענקען השם מיינט צו געדענקען, אז אונז האבן זיך נישט אנגעהויבן פון אונז, זיי האבן זיך נישט געבוירן געווארן טאטעס, זיי זענען געבוירן געווארן בעיביס. דאס איז די טייטש. ממילא אז מען געדענקט דאס דאנקט מען. און דער רבי יוסי האט געפרעגט א קשיא, דא לערנען אונז די הלכה פון ברכת המזון. זייער מאדנע. דאך נישט ברכת המזון, ברכת הארץ. און אמת, ווי ער זאגט. און ברכת המזון פרעגט בעטן אונז אויף ארץ ישראל. רחם על השם אלקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך. דאך על הארץ ועל המזון. איך וואלט געזאגט על הארץ ועל המזון. ואכלת ושבעת על הארץ אשר נתן לך. אבער למעשה לערנען די גמרא אין ברכות אז פון דא מאכט מען ברכת המזון אין חוץ לארץ אפילו מען עסט נישט פון ארץ ישראל מאכט א ברכת המזון וואס איז פשט עס זעט מיך אויס זייער קלאר מען קען עס מאכן עפעס מער אפשר מער ממש'דיג אויב מען וויל דוקא די זוהר זאגט די תירוץ איז אנדערש וואס איך זאג עס איז ממש די זוהר איז מפורש פרעגט אונזערע קשיות און זאגט אונזערע תירוצים וואס אונז ווילן זאל דארפן די מדבר די ארץ ישראל איז דאך אלץ א משל ס'דא אזא מושג ס'דא אזא מושג וואס הייסט ישוב העולם ס'דא אזא מושג וואס הייסט חורבן די מושג דאס איז די מדבר די מושג דאס איז די ארץ ישראל און דאס איז אייביג ער זאגט אז ס'איז דא א נקודה וואס הייסט ירושלים וואס הייסט מקום השכינה און פון דארט קומט אלעס אויף די וועלט אויב ס'קומט נישט בפועל איז טאקע א פראבלעם ס'שטימט נישט די פאקט אויב מיר לערנען ביי די גלות שפחה תירש גבירתה שטימט נישט אבער ס'איז דאך אלץ אמת. ווי ס'זאל נאר זיין ירושלים, ווי ס'זאל זאל נאר מיינען, דאס איז אמת. אין אנדערע ווערטער, דער סדר פון מדבר און ארץ ישראל, איז נישט כפשוטו. עס איז עס כפשוטו, אבער נישט אויף דעם לעוול. כפשוטו אויף די אמת'דיגע לעוול. פון דעם קענען אונז רואיג זאגן, וואו כ'האלט וואס ווארט על הארץ הטובה אשר נתן לך, ער האט עס געגעבן, איי אז איך בין נישט דארט, ער האט עס געגעבן. וואס האב איך פון דעם ער האט עס געגעבן? ווייל איך ווייס דערפון. אז ס'איז דא אזא זאך. אז איך ווייס אז ס'איז דא א הר העברים וואס ברענגט א מענטש פון די מדבר צו ארץ ישראל אונז האלטן איין ברענגען משה רבינו איז נאך אלץ דארט אונז זענען נאך אלץ דור המדבר און די האלטן זיך כסדר איין ברענגען אויף ארץ ישראל האלטן זיך כסדר אין שטארבן אין די מדבר און נאך אלץ ווערן באגראבן אין די הר העברים וואס קיינער ווייסט נישט צו ס'איז חוץ לארץ צו ארץ ישראל ברוך השם לעולם אמן ואמן